דלא יעידון מאורייתא, זאלן נישט אפטון פון לערנען תורה, שגזרה המלכות גזירה, די מלכות האט גוזר געווען א גזירה, שלא יעסקו בתורה, מען זאל נישט עוסק זיין אין תורה, ולא ימולו את בניהם, מען זאל נישט מל'ע זיין די קינדער, ושיחללו שבתות, מען זאל מחלל שבת זיין. מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו, וואס האבן זיי געטון? הלכו, זענען זיי געגאנגען, ונטלו עצה, זיי האבן גענומען א עצה, ממטרוניתא אחת, פון איין א שר, זי געווען א שר'טע, האט זי געוואוסט מיט וועלכע זאך וועט מען קענען באוועגן די מלכות זאל מבטל זיין די גזירה, זי געווען אזעלכע שכל גדולי רומי מצויין אצלה, ממילא וועט זי וויסן וויאזוי מען קען דאס מבטל זיין. אמרה להם, האט זי געזאגט צו זיי, בואו קומטס, והפגינו בלילה, ביינאכט, ווען דער קול הערט זיך, זאלט איר והפגינו, ווי מען זאגט איר זאלט איר דעמאנסטרירן. הלכו זענען זיי געגאנגען והפגינו בלילה. אמרו זיי האבן געזאגט, אי שמים, רשי טייטשט אפ די ווערטער אי שמים, למען הקדוש ברוך הוא, וועגן אייבערשטן גיימער דאס. לא אחיכם אנחנו, זענען מיר דען נישט אייערע ברידער? ולא בני אב אחד אנחנו, זענען מיר נישט פון איין טאטן? ולא בני אם אחת אנחנו, זענען מיר נישט פון איין מאמען? מה נשתנינו מכל אומה ולשון, וואס זענען מיר אנדערש פון אלע פעלקער פון אלע לשונות, שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות, איר זענט גוזר אויף אונז הארטע גזירות, וביטלום, מען האט עס מבטל געווען, דער מהרש"א זאגט, וואס איז דער, וואס האבן זיי פונקט דערמאנט די ווערטער, לא אחיכם אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, ולא בני אם אחת, זאגט ער, עס איז דאך געווען דריי גזירות, איין גזירה איז געווען מען זאל נישט עוסק זיין אין תורה, האבן זיי געזאגט, לא אחיכם אנחנו, שטייט דאך אין דער תורה שטייט דאך אז עשו אח ליעקב, די צווייטע גזירה איז געווען מען זאל נישט מל'ע זיין, זאגן זיי ולא בני אב אחד אנחנו, אונזער טאטן יעקב מיט עשו'ן האט מען דאך ביידע מל'ע געווען אין די זעלבע צייט, ס'איז אכט טעג, יעצט די דריטע גזירה איז געווען וועגן שמירת שבת, ולא בני אם אחת אנחנו, מיר שטאמען דאך פון רבקה, און ביי רבקה'ן שטייט דאך דארטן ויביאה האט מ'האט איר געברענגט האהלה שרה אמו, דערמאנט דארט אין מדרש, רשי ברענגט עס אראפ, אז ס'איז געווען נר דולק משבת לשבת, דאך געווען דארט דער ענין פון שמירת שבת. ואותו היום דעם טאג, אַכט און צוואַנציק טעג אין אדר, עשאוהו יום טוב, נאכדעם וואס מען האט מבטל געווען די גזירה, האט מען געמאכט דעם טאג א יום טוב. ואי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן בטלה מגילת תענית, אז ס'איז געווארן בטל מגילת תענית, קמייתא בטול, די ערשטע יום טובים וואס איז געוועזן מען האט נישט געטארט פאסטן, איז בטל געווארן, און מען האט געזאגט ס'איז נישט קיין יום טוב, מען מעג פאסטן, אחרנייתא מוסיפין, גייט מען נאכער מ'איז מוסיף נייע יום טובים, מ'האט דאך מבטל געווען, וכי תימא וועסטו וועלן ענטפערן, הכא נמי, בזמן שבית המקדש קיים, אז דאס איז געווען דעמאלט ווען ס'איז געווען דער בית המקדש, איך קאָן דאָך אָבער אַזוי אָ נישט זאָגן, והא יהודה בן שמוע, תלמידו של רבי מאיר, ווער האָט דאָס אָ דערציילט, דאָס האָב איך דאָך דערמאַנט, מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו, יהודה בן שמוע איז געווען אַ תלמיד פון רבי מאירן, ורבי מאיר בתר הכי הוה, מיר ווייסן דאָך רבי מאיר איז געוועזן נאָכן חורבן הבית, רבי יוחנן בן זכאי איז געווען בזמן החורבן, רבי אליעזר איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן בן זכאי שוין די צווייטע דור, רבי עקיבא איז געווען א תלמיד פון רבי אליעזר'ן שוין די דריטע דור, און רבי מאיר איז געווען א תלמיד פון רבי עקיבא'ן, און יעצט דא קומט יהודה בן שמוע איז שוין דער פיפטע דור וואס איז געווען נאכן חורבן, נאר פון וואנעט ווייס איך אז יהודה בן שמוע איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר'ן דתנן, מיר האבן געלערנט פון דעם ווארט זעען מיר ער איז געווען א תלמיד, מיר האבן געלערנט דער דין איז א כלי וואס איז געווארן טמא אויב איך צוברעך די כלי גייט אוועק די טומאה פון דער זאך, מען מיינט נישט איך זאל עס צוברעכן אויף קליינע שטיקלעך, נאר איך מאך א לאך אין דער כלי גייט אוועק פון דער זאך די טומאה. און איז דא א דין א טומאה דרבנן, די טומאה ווערט אנגערופן טומאה ישנה, אלטע טומאה, די חכמים האבן גוזר געווען אז די גמרא זאגט אויף דעם טעמים, וועט עס ווערן בטל מי חטאת, אנדערע טעמים, אז אויב מען האט צובראכן די כלי, נאכער האט מען צוריק פארראכטן די כלי. גייט צוריק די אלטע טומאה אויף די כלי, ס'איז נאר א טומאה דרבנן, דיע זאך האט מען נאר געמאכט ביי כלי מתכות וואס זענען געווארן צובראכן, כלי מתכות איז דאך מקבל טומאה מיט די תורה, האבן די חכמים געזאגט טומאה ישנה זאל צוריק, כלי זכוכית איז מקבל טומאה נאר מדרבנן, איז האט מען געלערנט אזוי, כלי זכוכית שנקבו. א ערדענע כלי וואס האט געהאט מקבל געווען טומאה און ס'איז געווארן געלעכערט איז דאך פון די כלי אוועק געגאנגען די טומאה, והטיף לתוכן אבר אויף דעם ארט פון לאך האט מען ארויף געטריפט בליי און מ'האט פארמאכט די כלי, קומט אויס אז דיע בליי מאכט אז ס'זאל ווערן א כלי, וויל איך וויסן וואס פאר א דין האט די כלי צי די כלי האט דעם דין ווי פריער כלי זכוכית גייט נישט צוריק די טומאה ישנה אדער ניין ווייל דא איז דאך צוגעקומען בליי איז ממילא אין בליי גייט דאך אן דער דין פון טומאה ישנה איז מקבל ס'גייט צוריק טומאה ישנה. אמר רבי שמעון בן גמליאל האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט יהודה בן שמוע מטמא משום רבי מאיר ער זאגט אין נאמען פון רבי מאיר'ן אז עס גייט צוריק די טומאה ישנה. שטייט דאך דא בפירוש ווי אזוי יהודה בן שמוע מטמא משום ר' מאיר הייסט דאך עס אז ער איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר וחכמים מטהרים און די חכמים זענען מטהר ווייל די חכמים לערנען אז דער עיקר איז א כלי זכוכית און ממילא אז ס'איז א עיקר איז א כלי זכוכית און ביי כלי זכוכית גייט נישט אן די דין פון טומאה ישנה רש"י זאגט א צווייטן פשט, עס רעדט זיך אפילו ס'איז נישט געווארן נאך טמא, עס רעדט זיך א כלי זכוכית א ריינע כלי זכוכית וואס איז געווארן געלעכערט און כ'האב עס צוגעלייגט מיט א מיט בליי און יעצט איז געווארן טמא, איז די כלי טמא ווערט זיכער טמא נאר די מחלוקת איז וועלכע טומאה האט עס, צו זאגן מיר אז ווייל דער עיקר איז דאך עס פון זכוכית איז נאר מקבל טומאה מדרבנן, אדער מיר זאגן ווייל דער מעמיד איז דאך א בליי האט עס דעם דין ווי כלי מתכות, אבער אלנפאלס וואס זעהן מיר דא אז אפילו לאחר חורבן הבית, איז אויכעט נישט געווארן בטל, מגילת תענית איז דאך א קשיא אויף דיע וואס האבן פריער געלערנט אז בטלה מגילת תענית, רב און רב חנינא זאגן בטלה מגילת תענית, דא א זעה איך דאך אז ס'איז נישט בטל געווארן, ווייל אויב ס'זאל ווערן בטל וואלט מען דאך דעמאלט נישט געמאכט קיין נייע זאכן, ענטפערט די גמרא, תנאי היא, ס'דא א מחלוקת פון תנאים צו ס'איז געווארן בטל מגילת תענית צו נישט, דתניא, מיר האבן געלערנט, הימים האלה הכתובים במגילת תענית, די אלע טעג וואס זענען געשריבן אין מגילת תענית, אז די טעג איז געשען די אידן ניסים, און מען האט געמאכט אז די טעג זאלן זיין יום טובים, מען האט גע'אסר'ט זיך בתענית און אנדערע בהספד, איז בין בזמן שבית המקדש קיים בין בזמן שאין בית המקדש קיים אסורים, זענען זיי אסור, דברי רב מאיר, אזוי האלט רב מאיר, איז דאך שוין גוט, רבי יהודה בן שמוע איז דאך געווען א תלמיד פון רב מאיר'ן, האלט ער ווי זיין רבי רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, בזמן שבית המקדש קיים, ווען דער בית המקדש איז פארהאנען, אסורים. טאר מען נישט פאסטן אין די טעג וואס זענען געשריבן מגילת תענית, מפני ששמחה היא להם, ס'איז א שמחה, אין בית המקדש קיים, מותרים, דעמאלט מעג מען שוין פאסטן, מפני שאבל הוא להם, דעמאלט איז שוין א טרויער, חורבן הבית, איז ממילא דאך שוין נישט קיין קשיא, איך זע דאך ס'איז דא אזעלכע וואס האלטן אז לא בטלה, והלכתא און די הלכה איז בטלה אז די מגילת תענית איז געווארן בטל און מען מעג פאסטן אלע טעג וואס זענען דארט אויסגערעכנט, והלכתא און די הלכה איז לא בטלה ס'איז נישט געווארן בטל, פרעגט די גמרא קשיא הלכתא אהלכתא אט זאגסטו אז ס'איז יא געווארן בטל אט זאגסטו נישט זאגט די גמרא לא קשיא כאן בחנוכה פורים, חנוכה פורים די צוויי זאכן וואס איז געשריבן מגילת תענית איז נישט געווארן בטל נאר זענען אסור בתענית, כאן בשאר יומי אנדערע טעג וואס זענען געשריבן אין מגילת תענית איז בזמן שאין בית המקדש קיים איז עס געווארן בטל, רשי. אין דער משנה האמער געלערנט אז ס'איז געווען געוויסע חדשים וואס נאכדעם ווי די בית דין האט מקדש געווען דעם חודש איז ארויסגעגאנגען שלוחים מודיע זיין די בני הגולה ווען ס'איז ראש חודש על אלול, ווען מ'האט מקדש געווען חודש אלול האט מען געשיקט שלוחים מפני ראש השנה מ'זאל וויסן ווען עס איז ראש השנה. ווי ווייסט מען ווען ס'איז ראש השנה? ווייל שטענדיג מערסטן טייל מאל איז געוועזן אלול נאר נײַן און צוואַנציק טאג, האט מען געמאכט דעם דרייסיגסטן טאג ראש השנה, ועל תשרי, תשרי האט מען געשיקט שלוחים מפני תקנת המועדות, וועגן וויסן ווען ס'איז יום כיפור, ווען ס'איז סוכות, פרעגט די גמרא, כיוון דנפקי להו אאלול, אויב די שלוחים זענען שוין ארויס געגאנגען אויף פאר אלול, איז דאך דאס האט דאך מיר שוין אויפגעטון צו וויסן ווען ס'איז ראש השנה, אויב אזוי אתשרי למה להו, וואס דארף מען ארויס גיין אויף תשרי, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן דילמא עברוה לאלול, טאקע ס'געווען גענוג אלול אויף תשרי ווייל רוב מאל האט מען נישט מעבר געווען, אבער מ'האט אפשר האט מען אמאל מעבר געווען, והא דאך אמר רב חיננא בר כהנא אמר רב מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר, נאר אין די צייטן פון עזרא'ן איז איינמאל געווען וואס אלול האט געהאט דרייסיג טעג, אבער נאכדעם טרעפט מען קיינמאל נישט אז אלול זאל זיין מעובר דרייסיג טעג. ענטפערט די גמרא, לא מצינו, מ'האט נישט געטראפן, דלא איצטריך, ס'איז נישט געווען קיין סיבה פארוואס איך זאל מיר מאכן אלול דרייסיג, הא איצטריך, אבער אויב ס'איז געווען א סיבה איך דארף מעבר זיין אלול, מעברינן ליה, האב איך יא מעבר געווען. פרעגט די גמרא, הא מיקלקל ראש השנה, אויב איך וויל מאכן אלול מעובר וועט דאך זיין א קלקול אין ראש השנה, דער קלקול אין ראש השנה וועט זיין, ס'איז א מחלוקת אין דעם פון רש י מיט תוספות אין דער משנה, רש י לערנט אין דער משנה אז די בני הגולה האבן נאר געמאכט איין טאג ראש השנה, נאר דעם דרייסיגסטן, איז דאך זיכער א קלקול אז מ'וועט מעבר זיין וועט דאך אויסקומען האבן זיי נישט געמאכט דעם ריכטיגן ראש השנה, תוספות קריגט דארט און ער זאגט ס'איז א קלקול דאס וואס מ'מאכט שני ימים מספק איז אויך א קלקול. ענטפערט די גמרא, מוטב תיקלקל ראש השנה, בעסער מען זאל ווערן דער קלקול אויף ראש השנה, ולא יתקלקלו כולהו מועדות, און ס'זאל נישט זיין קיין קלקול אין אלע יום טובים. דיקא נמי א ראיה פון לשון פון א משנה, דקתני על תשרי מפני תקנת המועדות, שטייט נישט ועל תשרי מפני המועדות ווי עס שטייט על חנוכה מפני הפורים, שמע מינה, האבן מיר די ראיה ס'איז א תיקון פאר די מועדות און פאר ראש השנה קען זיין א קלקול. ברוך השם, מסכת ראש השנה, דף י ט, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן שמע מינה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ועל כסלו מפני חנוכה, חודש כסלו איז ארויסגעגאנגען די שלוחים מען זאל וויסן ווען ס'איז חנוכה, ועל אדר מפני הפורים מען זאל וויסן ווען ס'איז פורים. זאגט די גמרא, ואילו נתעברה השנה, אויב נאכדעם ווי ס'איז שוין געווען אדר ראשון, און די שלוחים זענען אוועק געגאנגען מודיע זיין ווען ס'איז אדר ראשון, האט זיך אוועק געזעצט די בית דין און זיי האבן מעבר געווען צו מאכן אדר שני, איז יוצאין אף על אדר שני מפני הפורים לא קתני, שטייט מען נישט אין דער משנה אז מען האט געדארפן ארויסגיין אויף אן אדר שני וועגן פורים, דארף איך זאגן אז מתניתין די משנה דלא כרבי איז נישט ווי רבי דתניא, אין א ברייתא האט מען געלערנט רבי אומר רבי זאגט אם נתעברה השנה אויב ס'איז געווען א איבער יאר יוצאין אף על אדר השני גייט מען ארויס אויך אויף אדר שני מפני הפורים, מען זאל וויסן ווען ס'איז פורים, איז ביי אונז אין די משנה שטייט נישט אזוי, איז האלט דער תנא פון אונזער משנה אז ביי אדר שני האט מען נישט געשיקט קיין שלוחים, תוספות פרעגט אויף דעם, אויב איז די מ'האט נישט געשיקט קיין שלוחים האט זיך דאך בכלל ווייל נישט האבן זיי געדארפן וויסן אז די יאר איז. א איבעריאר זאגט די גמרא, מיר האבן דאך דא א מחלוקת, דער תנא פון אונזער משנה זאגט אויף אדר שני איז נישט געגאנגען קיין שלוחים, און רבי זאגט אז מען האט געשיקט שלוחים אויף אדר שני אויך, לימא וועלן מיר זאגן בהא קא מפלגי, די מחלוקת איז אין דעם, דמר סבר דער תנא פון אונזער משנה לערנט, כל מצוות הנוהגות בשני, אלע מצוות וואס זיי גייען אן אין אדר שני, נוהגות בראשון, איז קען מען מקיים זיין די מצוה בראשון, ממילא ווען זיי האבן זיי דאך שוין געמאכט פורים אין אדר ראשון, האבן זיי שוין יוצא געווען פורים, דעריבער דארף מען נישט שיקן קיין שלוחים אויף אדר שני. ומר סבר און רבי האלט, כל מצוות הנוהגות בשני, אלע מצוות וואס גייט אן אין אדר שני אין נוהגות בראשון גייט נישט אן אין אדר ראשון, און מיר זאגן דאס איז די סברא פון מחלוקת, דעריבער האלט רבי אז מ'האט געדארפט ארויסשיקן שלוחים אויף אדר שני, זאגט די גמרא לא ניין דכולי עלמא אלע לערנען מצוות הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון, אלע האלטן אז די מצות פורים איז מען נאר מקיים אין אדר שני. והכא דא הא בעיבור שנה קמיפלגי מ'קריגט זיך, עיבור שנה איז דאס ווארט עיבור שנה טייטשט רש"י אפ אז דער אדר ראשון דאס איז דער עיבור לשנה, נישט מען לייגט צו דעם אדר שני, נאר וועלכעס לייגט מען צו? דעם אדר ראשון. תוספות ברענגט דא אראפ דער לעצטער תוספות אין דעם עמוד אז ס'איז דא א מחלוקת וועלכעס איז צוגעלייגט צי די תוספת איז די אדר שני, צי די תוספת איז די אדר ראשון. פשטות לייגט זיך אויפן געדאנק אז וועלכעס גיט מען צו די אדר שני, אבער מיר קענען פארשטיין אפשר פון צווייטן זייט דער עיקר פארוואס מאכט מען אדר שני, מאכט מען דאך מפני האביב, ווייל איך וויל פסח זאל זיין במועד האביב, פארוואס מאך איך דאס? ווייל עס האט די ימות הלבנה איז כסדר אריין געקומען, ס'איז אראפ געקומען נאכאמאל עלף טעג ווינציגער געווען נאכאמאל, קומט דאך אויס איך וויל דאך דאס אויסגלייכן, מיט וועלכן וויל איך עס אויסגלייכן? מיט די ימות החמה, איז פאקטיש וועלכע ס'איז דער ריכטיגער אדר וואס ער קומט פאר ניסן, איז דאך דער ריכט פאקטיש דער ריכטיגער דער צווייטער, וועלכעס בין איך מוסיף? איך בין מוסיף דעם ערשטן. איז וויפול איז דא אין דעם ערשטן אדר? כמה עיבור שנה? וויפול טעג איז דא אין דעם ערשטן אדר? ל' יום, דרייסיג טאג. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, חודש. נײַן און צוואַנציק טעג, ממילא דער תנא פון אונזער משנה האלט אז ס'איז דרײַסיק טעג, און אויב ס'איז דרײַסיק טעג דארף איך נישט האבן קיין שלוחים בעפאר אדר שני, אבער מ'ווערט נאר געוואויר אז ס'איז א עיבור-יאר, ממילא ווייסט מען שוין צו רעכענען דרײַסיק טאג שפעטער. אבער רבי רבי האלט אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל אז די אדר הראשון איז נײַן און צוואַנציק טעג, ממילא מוז איך שיקן שלוחים אויף אדר שני אויכעט. פרעגט די גמרא, מאי שנא למד, פארוואס זאגסטו אז דער וואס ער זאגט אז אדר הראשון איז דרײַסיק טעג דארף איך נישט שיקן קיין שלוחים ווען מען האט מקדש געווען אדר שני, דידעי, ווייל זיי ווייסן אז דער אדר הראשון איז געווען דרייסיג טעג חודש, אז איך זאג אז עס איז ניין און צוואנציג טעג נמי ידעי, ווייסט מען דאך אויכעט, זיי ווייסן דאך אז ס'חסר, און ווען האט מען געמאכט די אדר שני ביום שלושים? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, נישט ווי דו לערנסט חודש איז די טייטש נײַן און צוואַנציק טעג, ווייל נארמאל איז דאך א חודש נײַן און צוואַנציק טעג מיט צוועלף שעה דארט, נישט ווי דו מיינסט אז ער זאגט נײַן און צוואַנציק, נאר מאן דאמר חודש, ער גייט אונז זאגן אז קען זיין חודש אויכעט, רצה חודש רצה שלושים, אויב אזוי אז דער אדר ראשון קען אמאל זיין נײַן און צוואַנציק טעג און אמאל דרײַסיק טעג, און מיר זאגן דאך די מצוות הנוהגות בשני, איז זי נישט מקיים בראשון, דעריבער האלט רבי אז מען מוז שיקן שילוחים ווען ס'איז געווען ראש חודש אדר שני. העיד רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געזאגט עדות משום קהלא קדישא דירושלים אין נאמען פון הייליגן קהל אין ירושלים על שני אדרין די צוויי אדר'ס אדר ראשון און אדר שני שמקדשים אותם איך בין מקדש איך מאך ראש חודש ביום עיבוריהן אין דעם עיבור טאג דאס הייסט אז דעם דרייסיגסטן טאג פון שבט דעם דרייסיגסטן טאג פון אדר ראשון מאך איך ראש חודש פון אדר שני, אז אדר ראשון האט ניין און צוואנציג טעג, און דעם דרייסיגסטן טאג פון אדר שני מאך איך ראש חודש ניסן. למימרא, ער וויל מיר מיט דעם דערציילן דחסרין עבדינן, אז איך מאך ביידע אדר'ס חסרים צו ניין און צוואנציג. מלאין לא עבדינן, ביידע מאכן מלא מאך איך נישט. דאס איז בניחותא, למימרא גייט מען דאס דערציילן אז ביידע אדר'ס זענען חסרים, מלאים לא עבדינן איז דאך שוין דאס א דריטע שיטה, פריער האבן מיר דאך געלערנט אז דער תנא קמא לערנט אז אלעמאל איז אדר ראשון, דרייסיג טעג, און רבי שמעון בן גמליאל לערנט אז מיר אדער דרייסיג אדער נײַן און צוואַנציק, און רבי יהושע בן לוי זאגט אז שטענדיג נײַן און צוואַנציק. נאר ער איז מוסיף נאך א זאך, פריער האט מען דאך אינגאנצן נישט גערעדט פון אדר שני, דער תנא קמא מיט רבי שמעון בן גמליאל האבן נאר גערעדט פון אדר ראשון, ער זאגט אז אדר שני איז אויך נײַן און צוואַנציק טעג, לאפוקי מדדרש רב נחמן בר רב חסדא, אנדערש זאגן וואס האט גע'דרשנ'ט רב נחמן בר חסדא, דדרש רב נחמן בר חסדא, רב נחמן בר חסדא האט גע'דרשנ'ט העיד רבי סימאי, רבי סימאי האט געזאגט עדות משום חגי זכריה מלאכי על שני אדרים אויף די צוויי אדר'ס, שאם רצו לעשותם שניהם מלאים, מען וויל ביידע מאכן מלא עושין מאכט מען שניהם חסרים, ביידע זאלן זיין פון ניין און צוואנציג טעג, עושין אחד מלא, דער ערשטער זאל זיין מלא, ואחד חסר, און דער אנדערער זאל זיין חסר, עושין. נאר רש"י זאגט, דאס איז בדווקא, אז דער ערשטער מלא, און דער צווייטער חסר, אבער פארקערט נישט. וכך היו נוהגין בגולה, אין גולה האט מען זיך אויך אזוי געפירט. וואס מיינט מען האט זיך אזוי געפירט אין גולה? דער דין איז דאך אז מען איז נישט מקדש דעם חודש נאר אין ארץ ישראל, נאר עס איז פארהאנען אין גמרא אז אויב מען האט נישט איבערגעלאזט קיין זיין גדול אין ארץ ישראל, דעמאלט מעג מען מקדש זיין אפילו בגולה אויך. משום רבינו אמרו, אין נאמען פון רב האט מען געזאגט, לעולם אחד מלא ואחד חסר, שטענדיג נעמען מיר אן אז דער ערשטער אדר איז מלא און דער אנדערער חסר, עד שיוודע לך, אמאל קען זיין א יוצא מן הכלל, ביז דו וועסט געוואויר ווערן שהוקבע ראש חודש בזמנו, אז מ'האט געמאכט ראש חודש אדר שני האט מען געמאכט אין דרייסיגסטן טאג, איז דעמאלט זענען ביידע אזוי אויף צו זאגן חסרים. שלחו ליה למר עוקבא, מען האט געשיקט צו מר עוקבא, אדר הסמוך לניסן, דער אדר וואס איז נאנט צו ניסן, לעולם חסר, איז שטענדיג חסר. פרעגט תוספות אויף דעם א קשיא, אויב מען זאגט א כלל אז אדר הסמוך לניסן לעולם חסר, פארוואזשע דארף מען ארויס שיקן בכלל שלוחים אויף ניסן מפני הפסח? די קשיא פון תוספות איז נאר אויב איך זאג מען שיקט שלוחים אויף אדר שני, און איך ווייס דאך אז אדר שני איז שטענדיג חסר, דארף מען דאך נישט שיקן קיין שלוחים, נאר תוספות זאגט דאס בלייבט סייווי נישט די מסקנא פון גמרא. רשי.